א מעשה פון בונעס איירעס, פון יצחק יאנאסאוויץ, געליינט דורך ישראל גונשור. ער האט זיך אוועקגעזעצט נעבן מיר מיט אן ארויסרופנדיגן שטילשווייגן. זיין פויקן מיט די פינגער אין דעם טישברעט און די טיפע זיפצן וואס האבן זיך פון אים ארויסגעריסן האבן מיר אנגעזאגט אז ער האט פאר מיר שוין ווידער א נייעס וואס וועט באווייזן ווי גערעכט ער איז מיט זיינע תרעומות צו דער היינטיגער וועלט. א נו ר' מאיר האב איך זיך אנגערופן, ווי לאנג וועט איהר ציען די עצמות? זאגט'זשע וואס אייך קוועטשט. מיך קוועטשט? האט ער זיך א רוק געטוהן פון ארט. מיך זאגט איהר קוועטשט?

ר' מאיר האט זיך אזש א רוק געטוען מיט דער שטול פון דעם טישל, אזוי אויפגעבראכט איז ער געווארן. אלץ אייער שנור, הא? האט ער מיר נאכגעקרימט מיט כעס. איך ווייס דאך וואס איהר טראכט. מאיר איז ברוגז אויף זיין שנור, איז ער ברוגז אויף דער גאנצער וועלט? נו, און אז יא, טאר איך נישט?

נעכטן איז געווארן צוויי וואכן ווי די ישיבה האט זיך געענדיגט. א יא נעכטן איז געווארן צוויי וואכן. נו נו נו. וואס נו? היינט האט זיין זון ראבערטא שוין אראפגענומען פון וואנט דעם פארטרעט פון זיין זיידן איסר שיימען'ס טאטע. אזוי? אזוי אזוי, האט מיר ר' מאיר ווידעראמאל נאכגעקרימט מיט כעס, ביי אייך איז זע איך דאס אויך רעכט. מילא האט ער אראפגענומען פון די וואנט דעם זיידנ'ס פארטרעט, דער סמארק, דער לא יצלח. איבערגענומען ירושה פון טאטנ'ס פאבריק, זיך צעלייגט אין טאטנ'ס קאבינעט און אראפגענומען דעם פארטרעט פון זיידן וואס איז דארט געהאנגען אלע יארן.

דערווייל דרייט זיך דאך דארט נאך אלץ מיט דעם טאטנס כח, מיט איסר'ס כח, איז ווי איז מען אזוי אומפארשעמט, הא? די פאבריק מיט האקל באקל ירש'ט מען, און נאר דעם זיידנס פארטרעט איז מען משלח, נאר די איינע ירושה וויל מען נישט אננעמען. ר' מאיר האט אביסל אויסגעלאדן דעם כעס און גענומען רעדן שטילער, ווייכער, אן צארן נאר מיט ווייטאג, ער ער איז זיך אליין שולדיג, איסר, וויפיל מאל האב איך אים געזאגט, איסר, א מענטש איז נאר א מענטש, אייביג לעבט קיינער נישט. אשר בינגערן געדענקסטו דאך, הא? סאמעט און זייד, אויסגעטינקען אין ייחוס און אין למדות. נו וואס איז געווארן דער סוף? האבן נישט זיינע יורשים ביי זיך גע'פועל'ט מען זאל אים לייגן אויפן קאטוילישן צמענטער? באשר די קהילה האט געוואלט א צו הויכן פרייז פאר דער קרקע. ני און זעליג רויטערס קינדער, און כסלאוויטש'ס זין און אייניקלעך. האבן זיי זיך נישט כמעט אלע אויסגעשמדט און געפראוועט זייערע חתונות אין די קלויסטערס? איסר האב איך צו אים גע'טענה'ט, פארוואס זאל אזא איד ווי דו נישט טראכטן וועגן תכלית, כ'מיין וועגן אמת'ן תכלית,

דאכט זיך א חכם און א תלמיד חכם געווען איסר שיימען, נישט געווען קיין סך אזעלכע אידן מיט אזא פארשטאנד, מיט אזא קענען, מיט אזא חיתוך הדיבור, נאר איר זעהט דאך, אויף זיך אליין איז קיינער נישט קיין מבין. א פארמאכטע האנט געהאט, א קרענק אזא, א סענט ביי אים ארויסקריגן פאר צרכי ציבור איז געווען קריעת ים סוף, מיין רייד זאלן אים נישט צו שווער זיין, און כבוד, כבוד וויפיל מ'האט אים געגעבן איז אלץ געווען ווייניג, ני ני, ס'איז אבער פארט געווען איסר שיימען, אזא איד קען מען מיט דער האנט נישט אוועק מאכן, ווער ווייסט עס נישט, יחוס עצמו און יחוס אבות, איר געדענקט דאך זיין טאטנ'ס פארטרעט וואס איז געהאנגען ביי אים אויף דער וואנט אין זיין קאבינעט, א מלכות'דיגער איד געווען, א פנים אז ס'האט אזש פארלויכטן, קריסטן סוחרים, מיניסטארן וואס פלעגן קומען צו אים האבן זיך דאך נישט געקענט אפלויבן, פלעגן שטיין און באטראכטן מיט דעם גרעסטן דרך ארץ דעם הייליגן מאן ווי זיי האבן אים אנגערופן. פאר אט דעם כיבוד אב אליין קומט דאך איסר'ן א שטיל אין גן עדן. נו וואס איז געווארן? צוויי וואכן נאך זיין פטירה האט דאס זינדל משלח געווען דעם זיידנ'ס פארטרעט. אראפגענומען אים פון וואנט און שוין! מסתמא וועט ער דארט אויפהענגען איינעם פון די שיינע קאלענדארן, איר ווייסט דאך, מיט די נאקעטע חציפות, ווי דעם אלטן אייזנהאמער'ס בן האט געטאן. פון דעסטוועגן, ר' מאיר, האב איך זיך אפגערופן, נאכדעם ווי ער האט זיך שוין אביסל איינגעשטילט, אויף איסר שיימאן'ס זון איז עס מיר א שטיקל חידוש. כ'קען אים נישט זייער גוט, כ'האב אבער פארט דעם איינדרוק אז ער איז נישט קיין שלעכטער בחור, א בעל דרך ארץ, ער האט אן ערליך פנים און גוטע אויגן. איך דערצייל אייך, האט ער זיך צושריגן, א מעשה שהיה! קומט איר צו גיין מיט אייערע סברות מיט חכמת הפרצוף, גוטע אויגן, דעם זיידנס פארטרעט האט ער אראפגענומען פון וואנט צו נישט? ענטפערט מיר יא צו ניין! וואס דערציילט איר מיר מעשה'ס מיט אויגן? אינגאנצן מיט א צוויי וואכן שפעטער איז מיר אויסגעקומען צו זיין ביי ראבערטא שיימאן אין דער פאבריק. דער טאטע זיינער, איסר, האט זיך פארן טויט מתחייב געווען צו געבן א געוויסע סומע געלט פאר א באשטימטן אידישן ענין. ס'איז מיר נישט גערינג געווען ביי אים ארויסצוקריגן דעם צוזאג אויף דער דאזיקער נישט גרויסער סומע איצט, נאָך זײַן טױט, האָט די גאַנצע האָרעװאַניע מײַנע געהאַלטן בײַם גײן אין ניװעץ. אַז ער האָט קײן צװאה װעגן דעם נישט איבערגעלאָזט, אין דעם בין איך געװען זיכער. דאָך, האָב איך געטראַכט, לאָמיר פּרוּװן, אפֿשר װעט מיר בײַ דעם זון זײַנעם, בײַ דעם ראָבערטאָ, עפּעס געלונגען. כ'האב געטראפן דעם ראבערטא אין קאבינעט, אין איסר'ס קאבינעט. כ'האב נישט באוויזן אים רעכט צו דערציילן וועגן וואס עס גייט, און ער האט מיך באלד אפגעשטעלט. וויפיל האט דער טאטע צוגעזאגט? נו גוט, אין צוויי וואכן ארום קריגט איר דעם טשעק. דאס איז דעם טאטנ'ס חוב. וואס פארלאנגט איר פונעם זון, פון מיר? כ'האב אנגערופן א סומע. ניין! דאס גייט נישט! ווייניגער ווי דער טאטע האט געגעבן טאר איך זיכער נישט! אויך מיין טשעק וועט איר באקומען אין צוויי וואכן ארום! דאס אלץ איז געווען געזאגט מיט אזא שטילקייט, מיט אזא ערליכקייט און מיט אזא נאטירליכקייט, אז כ'בין געבליבן געפלעפט! איך האב דאך גוט געדענקט ווי שווער ס'איז מיר אנגעקומען ביי איסר'ן צו קריגן א סענט אויף א קהילישער זאך, אויף א קולטור צוועק. די ערליכקייט פון דעם יונגן מאן, זיין דרך ארץ'דיגע האלטונג, זיין באשיידנקייט האט מיר צוגעגעבן דרייסטקייט און איך האב א פרעג געטוהן, סעניאר שיימאן, כ'וויל אייך פרעגן א זאך, און איך האב א קוק געטוהן אויף דעם ארט ווי ס'איז געהאנגען דער פארטרעט פון דעם שיינעם הדרת פנים'דיגן איד, איסר'ס טאטע, זיין, ראבערטא'ס זיידע. יא, ר' מאיר האט מיר קיין ליגן נישט געזאגט, דער פארטרעט איז טאקע דארט מער נישט געווען. עס איז דארט געהאנגען עפעס א בילד, א פיל קלענערס ווי דער פארטרעט וואס איז געהאנגען פריער. צוליב מיין קורצזיכטיגקייט אבער, האב איך בשום אופן נישט געקענט דערקענען וואס פאר א בילד עס איז דאס איצטיגע. פרעגט, פרעגט, האט דער יונגער שיימאן מיר געזאגט, אין א וויילע ארום האט ער צוגעגעבן, מסתמא ווילט איר דאך פרעגן וועגן זיידנ'ס פארטרעט, אמת? אה, דער יונגערמאן איז דאך גארנישט אזא תם ווי ער זעהט אויס, איז מיר דורך אין קאפ, אבער איידער איך האב נאך געהאט צייט דעם געדאנק צו דערטראכטן ביזן סוף, האט זיך ראבערטא שיימאן צו מיר אנגערופן, אייך וועל איך אויסזאגן, איך ווייס איר זייט א שרייבער, איר דאַרפֿט עס װיסן, איר, אָבער מעהר קײנער נישט! ער איז אַ װײַל געבליבן שטײן און דאַן האָט ער װי אין אײן אָטעם אַרױסגערעדט, דער שײנער ייִד, װאָס איז דאָ געהאָנגען אױף דער װאַנט, איז נישט געװען מײַן זײדע! איך האָב זיך אַ רוק געטאָן צוזאַמען מיט דער שטול, עס האט מיר אויסגעזען אז דער יונגערמאן איז נישט ביים קלארן פארשטאנד. דער יונגערמאן האט אבער זעט אויס ווידעראמאל געכאפט מיין רעיון און ער האט געזאגט, קומט צו נענטער. קוקט זיך צו צו דעם בילד וואס הענגט דא. וואס זעט איר? כ'בין צוגעגאנגען צו דער וואנט און כ'האב דערזען אויפ'ן בילד וואס איז דארט געהאנגען א איד מיט א קליין שוסטעריש בערדל און מיט א קורצן טעמפן שטערן. דער איד האט געקוקט אויף מיר מיט א פאר שווארצע לעבעדיגע אייגעלעך פון א פרייליכן פאליש-זיצער וואס האט ליב א טרונק בראנפן און איז גרייט דערפאר צו גיין א גאנג און צו פאלגן א שליחות. און מאדנע, וואס מער איך האב זיך איינגעקוקט אין דעם איד אויפן בילד, אלץ מער האב איך דערזעהן אין זיין פנים איסר'ן. אמת, איסר האט געהאט אנדערע אויגן, טרויעריג פארטראכטע אויגן, אבער די נאז און די צוויי ארויסגערוקטע קינבאקן זענען געווען איסר'ס דאס הייסט, איסר'ס נאז און איסר'ס קינבאקן זענען געווען דעם אידנ'ס, דעם דאזיגן שוסטערישן אידנ'ס אויפן בילד. כ'האב אבער נאך אלץ נישט פארשטאנען וואס דאס באדייט. דאס שטילע ערליכע קול פון דעם יונגנמאן האט עס מיר ביסלעכווייז אויפגעקלערט. איידער מיר זענען נאך געקומען אהערצו פון דעם פראווינץ שטעטל וואו מיר האבן געוואוינט, איז דאס דאזיגע בילד געהאנגען ביי אונז אויף דער וואנט. איך בין נאך דעמאלט געווען א קינד, אבער כ'האב געוואוסט ס'איז דאס בילד פון מיין זיידן, דעם טאטנ'ס טאטע. ווען מיר האבן זיך אריבערגעצויגן אהערצו און דער טאטע האט אויסגעבויט די פאבריק, איז דאס דאזיגע בילד פלוצים פארשווינדן פון שטוב. פונקט אזוי פלוצים האט זיך אין טאטנ'ס קאבינעט, אט דא אויף דער וואנט, באוויזן דאס פארטרעט פון דעם שיינעם איד מיט דער ווייסער בארד און מיט דעם הויכן שטערן. כ'האב קיינמאל דעם טאטן נישט געפרעגט, ער וואלט מיר אויך נישט געענטפערט. איינמאל האב איך צופעליג ביי אונז אין א זייטיג צימערל געפונען ערגעץ אונטער א שאפע אט דאס בילד. כ'האב עס דעמאלט געוואלט אויפהענגען ביי זיך אין צימער, אבער די מאמע עליה השלום, זי האט נאך דעמאלט געלעבט, האט מיך באשוואוירן כ'זאל עס נישט טון, כ'זאל נישט פארשעמען דעם טאטן, האט זי געזאגט. נו, ווילאנג דער טאטע האט געלעבט האט געמוזט זיין אזוי ווי ער האט געוואלט. איצט איז דער טאטע מער נישטא, דער טאַטע איז געװען אַ קלוגער ייִד, אַ למדן, אַ קענער. אפֿשר איז אים נישט אָנגעשטאַנען דער טאַטע זײַנער? געװיס, דער פֿרעמדער ייִד אױפֿן פּאָרטרעט האָט אױסגעזען פֿיל אײדעלער. איר װײסט דאָך, קריסטן האָבן זיך אַנטציקט מיט דעם הײליקן געזיכט. נו, איך בין אָבער נישט דער טאַטע! מיר שטייט אן דער לייבליכער זיידע, ער מעג האבן נישט אזא שיין פנים ווי יענער. ראבערטא איז אויף א לענגערע וויילע אנטשוויגן געווארן, דערנאך האט ער געזאגט קוים קוים צו הערן, איר זייט געווען דעם טאטנ'ס א פריינד,

דער סוד איז שוין איצט סיי ווי קיין סוד נישט, אפילו ר' מאיר ווייסט שוין דעם גאנצן אמת. איצט אבער אז מען רעדט וועגן אשר בינגער'ס קינדער צי וועגן כיסלאוויטש'ס זין און אייניקלעך גיט ער שוין א טיפן קרעכץ און ער זאגט, נע. נישט יעדער האט אזא זכי' ווי איסר שיינמאן. נישט אלע קינדער קערן זיך אום צו די זיידעס נאכדעם ווי די טאטעס האבן אין זיי געפעלשט. פאראן א שטעטל רוזוועלט פון משה נאדיר. ביי די פיש האט מיר מיין פרוי אונטערגעטראגן דאס שטיקל נייעס וועגן א שטעטל רוזוועלט ווי מען האט אן א פארוואס געשאסן אין א מאסע סטרייקער, און איך האב געפילט ווי מיין בלוט הויבט אן קאכן זידן איבערלויפן.

אז מ'האט מיר דערלאנגט דעם טעלער מיט יויך, און איך האב דערזעהן צווישן די לאקשן דאס פיינע מארכביינדל וואס איך האב ליב, האט זיך מיין כעס אביסל אפגעקילט, און בלאזנדיג אויף דעם געשמאקן ביסל יויך האב איך צו מיר געמורמלט, ווער ווייסט נאך אלעמען ווער ס'איז שולדיג? ס'קען דאך נישט זיין אז מ'וועט גלאט נעמען ארעמע מענטשן, טאטעס פון קליינע קינדער און זיי שיסן. א סימן האסטו, האב איך געזאגט צו זיך, פארוואס שיסט מען דיך נישט? הא? די דאזיגע לאגישע טענה איז מיר שטארק געפעלן געווארן און איך האב זיך ביי זיך אין געדאנק אנגערופן, חכם! דענקנדער מענטש, ראדיקאלער טראכטער און אנדערע שיינע נעמען. אז מ'האט דערלאנגט צום טיש דאס פלייש, און איך האב דערזעהן צוויי פליגעלעך פון א הין, א זיס לעבערל און דאס פיינע פולקעלע וואס איך האב זייער ליב, האב איך גענומען באטראכטן די זאך אין א גאנץ אנדער ליכט. איצט, נאגנדיק דאָס ווייכע פליגעלע פון דער הין און צוזיפּנדיק מיט דעם גוטן ביסל וויין, האָב איך מיך הערשט ארומגעזען, אז די זאך איז גאָרנישט אזוי שרעקלעך, ווי ז'איז מיר ערשינען בא די פיש, און אז מען דארף דעם אנדערן צד אויך געבן א שאנס צו זאָגן א וואָרט.

ווען דאס געזעץ זאג איך זאל זאגן איר מוזט סטרייקן, מילא, מוז מען, קען מען זיך נישט העלפן, אבער אזוי לאנג ווי דאס געזעץ ערלויבט דיר צו לעבן אויף א דאלער מיט זעכציג סענט א טאג און האט צו דיר קיין טענות נישט, טא וואס זשע נעמסטו און גייסט ארויס אין סטרייק,

װאָס טומלען זײ זיך? װאָס מאַכן זײ דערפֿון אַזאַ װעזן? װאָס איז? װאָס? זײ װילן אַקוראַט צװײ דאָלער אַ טאָג? איז ערשטנס, פֿון װאַנען איז געדרונגען, אַז די באָסעס קענען באַהױפּטן צו געבן צװײ דאָלער אַ טאָג? אפֿשר האָבן זײ נישט? אפֿשר װילן זײ נישט? אפשר האבן זיי נישט קיין צייט דערצו, און צווייטנס אויב שוין יא סטרייקן פארוואס זאל מען זיי נישט טארן שיסן, הא? מה דאך זאג איך צו זיך און דלאבע מיר די ציין מיט א טוטפיק, מה דאך אז אין אייראפע שיסט מען טויזענטער לייט וואס סטרייקן נישט, טא פארוואס זאל מען נישט טארן אויסשיסן אפאר צענדליג נארישע ארבעטער וואס סטרייקן צוליב לומפיגע פערציג סענט א טאג? וואס דאס איז דאך נאר א געלעכטער איז עס דאך נאר. און ערשט איצט ווען איך האב זיך פאררויכערט דעם גוטן האוואנא ציגאר און זיך אוועקגעזעצט אויף דער פיינער וויגשטול האָב איך זיך גענוי אַרומגעזען, ווי נאַריש, ווי קליינלעך די אַרבעטער זענען, צוליב לומפּיקע פֿערציק פּעניס אַ טאָג, מאַכט מען אַ וועזן און מע גייט סטרייקן און מע שטעלט אײַן דאָס לעבן, גלויב איך, איך האָב זיך צעלאַכט ס'גרעסטע געלעכטער. שלום בית פון יצחק לייבוש פרץ געליינט דורך ישראל גאנשאר חיים איז א טרעגער אז ער גייט דורך די גאס איינגעהויקערט אונטערן קאסטן סחורה זעהט מען אים נישט ארויס עס דאכט זיך אז דער קאסטן גייט אליין אויף צוויי פיס, דאס שווערע אטעמען הערט זיך דאך פון ווייטנס. דאך, אט לייגט ער אפ די לאסט, באקומט זיינע עטליכע גראשן, ער גלייכט זיך אויס, אטעמט שטארק אפ, בינדט אפ די פאלעס, ווישט זיך אפ דעם שווייס פון פנים, גייט גלייך צום ברונעם טוט א שלוק וואסער און לויפט אין א הויף אריין, ער שטעלט זיך לעבן א וואנט, הויבט אויף דעם ריזן קאפ אזוי אז דער שפיץ בארד מיטן נאז קומען אויס אויף איין שטח, ער רופט חנה! פון אונטערן דאך עפנט זיך א קליין פענסטערל, און א קליין ווייבעריש קעפל אין א ווייסן ציפיק ענטפערט, חיים! דאס פארפאָלק קוקט זיך גאנץ צופרידן אן. חיים ווארפט ארויף זיין פארדינסט איינגעוויקלט אין א שטיקל פאפיר. חנה כאפט עס אין דער לופט, עס איז איר נישט דאס ערשטע מאל. דער עיקר איז בענטש ליכט, אויך די זאלב פארן קינד, און פון דעסטוועגן אז גאט העלפט די קינדער זענען געזונט, די מעשענע לייכטער נישט פארזעצט בפרט אויב עס איז דא נאך א קוגל, האט דאס פארפאלק גאר א פרייליכן שבת. ווארום חנה איז א בעריע צום קיגל, שטענדיק פעלט איר עפּעס, דא מעל, דא אייער, דא פעטס, און צום סוף קומט ארויס א פעטער, א זיסער, א מחייהדיקער קיגל, ער צעגייט פשוט אין אלע אברים. דאס קאכט דער מלאך, זאגט חנה. און שמייכלט פאר נחת. יא, א מלאך! אוודאי א מלאך! לאכט חיים. דו מיינסט אז דו ביסט א קליינער מלאך אז דו האלטסט אויס פון מיר און פון די קינדער? וויפיל מאל טוען זיי דיר אן צרות? איך ווער אמאל בייז? נו, הער איך עפעס א קללה פון דיר ווי אנדערע ביי די ווייבער? און דו האסט אסאך נחת פון מיר, דו און די קינדער גייען נאקעט און בארוועס, צו וואס טויג איך? נישט צו קידוש, נישט צו הבדלה, כ'קען אפילו נישט רעכט קיין זמירות זינגען! ביסט פארט א גוטער טאטע און א גוטער מאן, האלט זיך חנה ביי איריקן.

נאר נאכן שלאף גייט חיים אין קליינעם שיל'כל אריין הערן תורה, דארט לערנט א מלמד מיט דעם פראסטן עולם, עס איז הייס, די פנימער זענען נאך פארשלאפן, איינער כאפט א דרעמל, דער צווייטער לאזט ארויס א הויכן גענעץ, נאר ווען עס קומט צום רעכטן ארט, מען שמועסט פון יענער וועלט,

פארדאס האט ער שפעטער נחת גלייך מיט אלע צדיקים, דאס ליכטיגע גן עדן, די מלאכים, דער לוויתן, דער שור הבר, און אלע גוטע זאכן שטעלן זיך אים פאר אזוי לעבעדיג און אזוי בולט, אז ווען דער מלמד ענדיגט, גיט א קוש און פארמאכט דאס ספר, כאפט ער זיך אויף ווי פון א חלום, טאקע ווי פון יענער וועלט.